בקיצור, ספרי חיים און ספרי מתים פתוחים לפניו, דאס איז א אזוי ווי די די סימבאל פון ראש השנה, דעטס לייק מיי ביג פרוף דעט דעטס די סימבאל אוו ראש השנה, בקאוז דעטס דער רבי אבהו מיין איך האט געזאגט אין מסכת ערכין אז דאס איז די ריזן פארוואס מ'זאגט נישט הלל, וואלט מען געדארפט זאגן הלל, דאך א יום טוב, קא משמע לן אז עס איז א אנדערע סארט יום טוב, ס'איז ספרי חיים און ספרי מתים פתוחים לפניו. און געדענקען אז די רמב"ם האט איבערגעשריבן די גמרא, ער האט געזאגט אז ס'מיינט מ'דארף תשובה טון, די גמרא שטייט נישט מ'דארף תשובה טון, אויך שטייט דאס איז די די ווארט יא, ס'עפענט זיך א ספר פון לעבן א ספר פון טויט. ניין די פשט איז די גמרא מ'זאגט א רעדט פון לפניו, סאו מ'זאגט אפאר מאל די שיעור. ניין די אייבערשטער איז אנגעצויגן, ס'דא צוויי זאכן, ס'דא אונז האבן גערעדט אסאך מאל, די רמב"ם טייטשט אלעס וואס רעדט זיך וועגן די אייבערשטער טייטשט ער אריין צו מענטשן. פשוט טייטשט די גמרא איז דער אייבערשטער איז אנגעצויגן. דער הימל איז אנגעצויגן, דארט דרייט מען זיך מיט ספרי חיים, ספרי מתים, די אלע שווארצע מלאכים דרייען זיך דארט מיט זייערע שטעקענעס. זינג נישט יעצט. און דער רמב"ם זאגט עפעס אנדערש, ס'דא אן עבודה פון זיין בשמחה, ס'דא אנדערע עבודה פון, אזוי זאגט דער רמב"ם, אינם ימי שמחה יתירה, אלא ימי, געדענק איך די לשון הרמב"ם, אלא ימי תשובה ובריחה ומנוס אליו, עפעס אזא לשון, ס'איז פירוש המשניות דארט אין, אין, אין, וואו? I don't remember. דאס איז די לשון פון די רמב"ם. ער טייטשט עס איבער, נישט אז הימל איז אנגעצויגן, דא איז מען אנגעצויגן. ס'קען זיין, ס'קען זיין, אבער די לענגוויטש. ווער נישט מסתמך אויף יענעם נאר. ס'קען זיין, איך געדענק נישט. מיר האבן גערעדט וועגן דעם. ס'איז נישט משמע אז נישט, איטס א דיפרענט לענגוויטש. וואס די גמרא האט געמיינט איז אלעמאל א שאלה, אבער די גמרא רעדט פון די הימל און די רמב"ם רעדט פון די ערד. די גמרא רעדט פון די דין און די רמב"ם רעדט פון תשובה. דאס איז א זייער קאנסיסטענט זאך. די רמב"ם ווען ס'רעדט וועגן דין זאגט דער רמב"ם, צריך לעשות תשובה. ס'קען זיין אז די גמרא האט געזאגט וועגן דעם מ'זאל תשובה טון, איך ווייס נישט, איך האב נישט אפגעפרעגט אז דאס איז די פשט פון די גמרא, אבער דאס איז א אנדערע סארט פאוקוס, כ'מיין, א גאנץ דיפרענט וועי, דעפענטלי א דיפרענט וועי אוו עקספרעסינג איט, אפילו צו זאגן אז בעצם די גמרא מיינט אויך דאס, ס'איז זיכער א אנדערע שפראך. אקעי, דאס איז דאס איז נישט די היינטיגע שיעור, הגם ס'איז א יסוד וואס איז אלעמאל רעלעווענט. אבער ס'איז דא די ספרי החיים וספרי המתים, דאס איז די עיקר זאך. וואס זענען דאס איז א אנדערע איך זאג ס'איז א אנדערע וועג פון זאגן די גמרא זאגט נישט ס'יום הדין אפילו נישט דאס נישט נישט נאר ס'זאגט נישט וואס די רמב"ם זאגט אז ס'איז זמן תשובה ווען עס איז א ערנסטע זמן נישט קיין פרייליכע זמן כאילו ס'איז דא עפעס אזא אזא חילוק אין די ראשונים איז שוין דא די די די חילוק פון די גמרא ווייס איך נישט אויב ס'איז דא אגעין מעיבי דעיר זשאסט ספיקינג א דיפרענט לענגוויזש דען מיר באט ס'שטייט נישט די לשונות. איינער פרעגט וועגן די נחמיה, איך מיין עזרא ווי שטייט דארט אכלו. די מפרשים, איך ווייס נישט, די גמרא, ניין, וואלט נישט קיין, דארף מען דארף מעיין זיין. די מענטש די היינטיגע די מפרשים רעדן שוין וועגן די וועגן די שמועס אבער מ'קענט טאלקינג אבאוט נחמיה טודעי. על כל פנים איך זאג אז ס'שטייט אויך נישט אין די גמרא אז ס'איז א יום הדין נישט ס'שטייט צוויי זאכן נישט נישט אז ס'איז א תשובה און נישט אז ס'איז דין ס'שטייט אז ס'איז דא אפן ספרי חיים און ספרי מתים אין אדער ווארדס דעי רייט אוועי דזשאמפ טו דיס אימעזש טו דיס ס'איז א אימעזש רייט? א קאנצעפט נישט קיין קאנצעפט ס'איז א אימעזש ס'איז דא אזא פיקטשער. וואס? ס'קען זיין ס'איז דין, איך זאג אז מ'קען זאגן יעדע זאך אין אסאך, אין אסאך וועגן, איך קען דיך זאגן דין, לייק ווענעווער איי גיוו יו א ווארד, איי גיוו יו א לענגווידזש אבאוט סאמטינג, איך קען דיך זאגן היינט איז א ערענסטע טאג, איך קען דיך זאגן היינט איז א טאג וואס מ'גייט דריי מאל אין מקווה, סאו סאם האו ביי מיך ערענסטע טאג מיינט מ'גייט דריי מאל אין מקווה, ס'איז א אנדערע זאך, רייט? ווען איך זאג, ווען די גמרא זאגט ספרי חיים וספרי מתים, איז טייטש אז אויב דו ווילסט. אויב דו קעירסט, אויב דו ווילסט פארשטיין וואס די גמרא האט געטראכט וועגן ראש השנה, דארפסטו פארשטיין וואס מיינט ספרי חיים וספרי מתים, קענסט נישט זאגן אקעי דאס מיינט דין, איך ווייס אז עס מיינט דין, איך בין נישט מכחיש אז עס מיינט עפעס א דין, אבער דין איז א ווארט, און ספרי חיים וספרי מתים איז אויך א ווארט, און עס איז נישט נאר א ווארט, עס איז אויך א, עס איז נאר, דער איז א האול סטארי, עס איז דא, עס גיבט דיך א גאנצע מאווי אין קאפ, אקעי. אבער וואס איז חוץ דין? איך ווייס נישט. מ'וועט זען. אטליסט ס'איז א עספעקט פון דעם. כ'זאג נישט אויב ס'איז אנדערש פון דעם, אבער ס'איז אטליסט א געוויסע עספעקט אדער א געוויסע אימעדזש. איך קען דיך געבן א געוויסע, כ'קען דיך פארציילן אסאך מעשות. און ווען מ'פארציילט אנדערע מעשות מוז מען זאגן אנדערע מדרשים. דאס איז דאס איז די זאך די זאך פון מדרש, רייט? פון טראכטן פון פון געוויסע אימעדזשערי, פון געוויסע פיקטשערס וואס א מענטש האט אין קאפ. ווייסט, ס'איז דא, אזוי ווי די גמרא זאגט, אז איך זאג דיך ס'איז דא א אייבערשטער, ס'איז אלעס די זעלבע. אויב איך זאג דיך האט א גרויסן שווארצע בארד,

בדרך הלימוד, ווען מען לערנט א זאך, אסאך מאל די גמרא איז אין איין ווארט, און ווען מען קומט אן די מדרשים ברייטערן עס אויס, אויב דו לערנסט זוהר למשל וואס איז איינע פון די בעסטע מדרשים עווער טו בי ריטען, ער מאכט די פיקטשער אלעמאל מאכן סענס, ער קעירט זייער שטארק אז ס'זאל זיין א פיקטשער און מ'זאל זיך קענען אריין, מ'זאל זיך קענען אימעדזשינען די פיקטשער, אין די מדרש שטייט אסאך מאל בקיצור, ס'דא מדרשים וואס שטייען אויך באריכות, די מצאי, די זוהר נישט נאר וואס ער וויל אז די פיקטשער זאל שטימען, ער גייט אריין אין די פיקטשער, ער וויל אויך די פיקטשער זאל מאכן סענס, איך וואלט דא די גאנצע קשיות אז די אייבערשטער האט א בוק, ער האט א ני', מען דארף ענטפערן די משל און די נמשל זאל שטימען, דאס איז נאך א נאך א גאנצע לעוועל, באט על כל פנים, דאס איז א זאך וואס מען דארף מען דארף משים לב זיין. און די אלע פיקטשערס, די אלע די אלע לענגווידזשעס, די אלע ווערטער, זיי קומען פון פלעצער, כמעט אלעמאל ווען מען קוקט אריין ווייסט מען זעהט מען אז ס'איז נישט עפעס א באבע מעשה וואס די רבי יוחנן האט אין די גמרא אין ראש השנה איז לכאורה די ערשטע וואס האט געזאגט די פיקטשער אויף ראש השנה די רבי אבהו איז שוין שפעטער וואס ער זאגט וועגן דעם זאגט מען נישט הלל אבער אין ראש השנה די גמרא ברענגט די מימרא פון רב כרוספדאי בשם רבי יוחנן, רבי יוחנן איז געווען א פריערדיגע אמורא ס'איז א ערלי סארס רעלעטיוולי. און געווען א ראש ישיבה יא אין טבריה און ער האט געזאגט די איידיע אז ס'איז דא דריי ספרים ראש השנה

איז די ערשטע זאך וואס אונז טוען איז צו פארשטיין, איז אונז זאגן, דאס איז אליינס א זאך וואס מען דארף פארשטיין, אבער אונז זאגן אז די אלע איידיעס, די אלע אימעדזשעס, די אלע קאנצעפטס, די אלע מראות, תמונות, יא, די אלע זיי דימויים, זאגט מען אויף, די אלע דימויים קומען פון פסוקים, כמעט אלע פון זיי זענען געבויט אויף פסוקים.

דאס איז די גמרא באט בעצם, נגלה לערנט אלעמאל מיט קאנצעפטס, די מדרש לערנט נישט מיט קאנצעפטס, די לערנט מדרש ווען ער הערט א מעשה פון משה רבינו, טראכט ער אקעי סאו וויאזוי האט משה רבינו אויסגעזעהן, און געווענליך נוצט ער די ווערטער פון די פסוק, ביי יעדע ווארט איז דאך אויך א פיקטשער, עס שטייט ויאמר, עס איז דאך א זאך פון אמירה, מען קען טראכטן וואו נאך שטייט אמירה, מען הייבט אן, מען טראכט אזוי הייבט אן זעהן אז אלע מדרשים מאכן טאטאל סענס, וויאזוי מאכן סענס? אלעס איז א פסוק. נאכאמאל, ס'ווענד זיך וויאזוי דו לערנסט א פסוק. אויב די פסוק איז נאר אז ער איז געגאנגען און ער האט געברענגט, איז איין זאך. אויב דו לערנסט די פסוק אז די פסוק איז, ס'שטייט, איך גיי לערנען א פסוק, ס'שטייט א פסוק מספרך אשר כתבת, איין מינוט, ס'איז דא א גאנצע לייברערי, איך ווייס נישט, אפשר דא, הייב אן צו טראכטן. ווייל איך רעד וועגן איין ספר, ס'איז אפשר דא אסאך, ס'איז דא דריי, עטליסט דריי ספרים, איך האב א רייע ספרים. די גמרא זאגט שוין נאכדעם, אוודאי. איך קוק אריין, אזוי ווי ווען דו זאגסט א למדות איז פאנטעסי, ס'שטייט נישט למדות אין די פסוק, נאר וואס דו טראכסט איין מושג, בעצם. יעדע מושג אין די וועלט איז מחייב די גאנצע וועלט, רייט, אלע מושגים, דאס איז געבויט אויף דאס, און דאס איז געבויט אויף דאס, און דאס איז א ברודער פון דאס, דאס איז א שכן פון יענץ, א קאזין, מיטאמאל בויסטו אויס, און די זעלבע, דאס איז שכל, דאס איז די וועג פון טראכטן פון וואס אונז רופן שכל, אדער אדער לעפט ברעין אדער בינה, איך ווייס נישט. נאכדעם. אף קאורס יו קען מעיק אפ סטאריס. די וועי אוודאי אונז דארף מען אויך בנמשל לערנען אונז דארף זיך אויסלערנען ווי צו מאכן מדרשים.
ויאכלו וישתו איז טו איינער קען זאגן וואס עס מיינט געגעסן און געטרינקן עסן מיינט אפשר זיך וואשן און טרינקען מיינט וויין לאמיר זאגן וויין אבער נאכן עסן איז א פלעינע זאך עסן אפענס אפ די האול שמארגעסבארד פון יעדע סעודה וואס איז געווען אין די גאנצע תורה.
אוודאי, דו קענסט דעם מדרש, אוודאי, דאס איז וואס די מדרש טוט, און ער טוט עס זייער גוט אלעמאל די מדרש ביי די וועי, דו כאפסט אסאך מאל ווען איך מאך א סערטש, דו קענסט נישט דעם דרשה אויף עשו וואס די אלע רעבעס זאגן. מ'קען גאנץ גוט, אזוי ווי מ'קען טראכטן איין סטעפ ווייטער, איך זע אזוי בדרך אפשר, כ'מיין צו זאגן, כ'בין נישט דארט געווען.

און ער האט נישט געהאט קיין אינטערנעט, ער האט פשוט געקענט, דעי דעי דעי דעי ספאוק דיס לענגוויזש, זיי האבן געקענט חומש בעקווארדס ענד פארווערדס, מ'האט געלערנט נאר דאס, נישט געווען נישט געווען קיין קאמיקס דעמאלטס צו ליינען, די קינדער האבן געליינט חומש טויזנט מאל ביז מ'קען יעדע ווארט, און מיטאמאל יו סטארט ליווינג אלל דיס טינגס ענד איט סטארטס מעיקינג סענס. פארשטייט זיך נישט יעדע זאך מיינט צו זאגן אז אה פרעה'ס בתיה'ס האנט איז טאקע געווען אזוי לאנג, באט איין מינוט, א פאני פסוק, אמתה, ס'דארף שטיין אה נערותיה, א פסוק צוריק הייסט עס אנדערש, הייב זיך אן צו פארשטעלן וואס גייט דא פאר. בקיצור. בקיצור הנמרץ איז אז דאס איז די וועג דרך הלימוד, און עס איז זייער א גוטע דרך הלימוד, אויב מען לערנט נישט די וועג פארשטייט מען נישט רוב מדרשים זיכער נישט, און אויך דארף מען זען אז מדרשים האבן א מהלך, ס'איז נישט מ'דארף נישט גלייבן, מ'קען מאכן א אייגענע, מ'קען דו קענסט זיך אננעמען צו פארשטיין וויאזוי דאס ארבעט, סאו סאו די די מדרש וואס רעדט וועגן יא שטימט, דאס איז א הקדמה כללית. ווייס נישט וואס פארוואס איך בין אריינגעגאנגען דערין. אבער די מדרש וואס זאגט אז ס'דא דריי ספרים, יעצט נאכדעם קען מען זאגן פיליזאפיע, וואס וואס מיינט די אימעדזש, וואס די נמשל און אזוי ווייטער. אבער אזוי ווי ער זאגט, אזוי ווי יעדע זאך, מ'קען טאקע אזוי טראכטן. איך מיין, אזוי ווי יעדע מושג קאנעקט זיך מיט אלע אנדערע מושגים אויף דער וועלט, יעדע ווארט בתור מציאות בתוך די, אין די לענגוויטש פון סימבאלס, אין די לענגוויטש פון אימעדזשערי, קאנעקט זיך אויך מיט די גאנצע וועלט, נישט בדרך שכל, נישט בדרך הכרח בדרך דמיונות. אויב ס'איז דא א צימער, מסתמא איז עס אין א בילדינג, מסתמא איז עס אויף א גאס, און וואס טוט זיך אויף די גאס, און וואס טוט זיך, שוין אויב נישט שפאצירט די גאנצע וועלט אינצווישן. בקיצור. עס איז דא א מענטש וואס האט געטראפן איין ווארט וואס שטייט ספר, למשל, און הייבט אן צו טראכטן, אקעי, ווי אזוי ארבעט די ספר? אפשר איז דא צוויי ספרים, אפשר דריי, מ'דארף דאך נאך איינס, איז דא הגהות אויף דעם ספר, און איז דא, אפשר איז דא א גאנצע לייברערי דארט, און דער מלאך מיכאל דרייט זיך, און אמאל מעקט ער עס אויס, און אמאל שרייבט מען אריין, די אלע זאכן שטייען אין מדרשים, אקטשעלי, איך דערמאן זיך יעצט נאך מדרשים וואס כ'וואלט געדארפט צוברענגען,

אה, דער איז דו זאגסט אז ס'איז אירעלעווענט, אבער אוודאי אז ס'איז רעלעווענט, אז נישט אויב ס'איז ווייל ווייל אויב ס'איז נישט אירעלעווענט דעמאלטס יו אר מיסינג די האול טינג. אוקיי, על כל פנים, אקעי אקעי אקעי, איך זאג נאר אז די פאקט איז אזוי לערנט מען, דאס איז די פאקט, און סאו איך איך בין נישט געקומען דיר זאגן א שיעור וועגן דעיס, טעות, כ'האב געמיינט צו זאגן אז. ווען מען זעהט דאס דארף מען אנהייבן מיט צעראנט ליכט ווי איז געקומען די פיקטשער, און איף יו עקטשעלי סטארט רידינג און יו סי אז ס'שטייט בפירוש, און זעהן אויך אז ס'שטייט בפירוש אז די גמרא האט עס גענומען פון דארט, ס'איז בכלל נישט קיין שום חידושים וואס איך זאג, ס'איז אלס דברים הכי מפורשים שבעולם, נאר מען דארף עס קענען לערנען. און נאכדעם ווען מען קוקט און נאך א דרך אגב א פאר פעלער, עניטינג, עני פאני טינג דעט יו דאנט אנדערסטענד אין אידישקייט, איף יו קוד פיגור אוט וויטש פרשה אין די תורה דעט טרעיס איט בעק טו, נאכדעם עפענסטו אויף א ספר וואס הייסט מקראות גדולות, דארט זענען דא מענטשן וואס זאגן וואס דו ווילסט. דער עולם ווייסט נישט, דער עולם מיינט אז עס איז שוין עפעס א ערענסטע טאג, און מען דארף ערקענען עס איז א הייליגע זאך, קיינער ווייסט נישט, עפעס א וואגשאל אין הימל, און די קינדער קומען מיט פיקטשערס, מען ווייסט נישט. און ביז דערווייל, און דאס איז אמת, אויב וועסט קוקן אין אלע ספרים אויף ראש השנה, כמעט אלע פון זיי, עסטו נישט טרעפן קיין שום נארמאלע דיסקאשען, קיין שום נארמאלע שמועס וועגן ווי סאך ספרים זענען דא, און וויאזוי זיי זעען אויס, און אזוי ווייטער. אבער אויב דו טוסט, דו גייסט נאך מיין וועג, און דו פיגערסט אויס פון וועלכע פסוק דאס קומט, קוק אין יענע פסוק, וועסטו זען אז מפר מפרשי התורה אויף יענע פסוק, זאגן יעדע איינער זיין תורה'לע וואס ער מיינט, ענד דער איז א לאט אוו פרידאם אווער דער, דאס מקראות גדולות דאס איז דער איינע פון די בעסטע מחשבה ספרים וואס זענען דא, ווייל יעדע איינער זאגט זיך זאכן קיינער זאגט נישט דו ביסט מען טאר נישט זאגן. דער אור החיים, דער רמב"ן, דער אבן עזרא, דער רשב"ם, דער ספורנו, די אלע מענטשן מיט נאך אפאר, מען קען צולייגן, די אלע מענטשן, זיי אלע שמועסן וועגן אלע וויכטיגסטע זאכן, און מיט פסוקים, מיט אייגענע פשטים מיט וואס ס'מיינט, און נאכדעם קענסטו אליינס צושטעלן, דאס וואס שטייט נישט, ס'איז זייער אינטערעסאנט, ווייל איך איך איך ווייס שוין וועגן ראש השנה פאר א לאנגע צייט, יא. און כ'ווייס נישט וויאזוי כ'פלעג טראכטן דרײַ פיר פינף צען יאר צוריק וועגן די ספרים, כ'האב פארשטאנען אז ס'איז עפעס א משל, איך מיין, כ'האב קיינמאל נישט געטראכט וואס די נמשל איז, פארוואס סתם, העלאו, סתם תורה'לעך, און פארוואס זאגן זיי נישט אז ס'איז דרײַ א סקאור באורד אויף א פון א דאס, כ'מיין, ערגעץ קומען, איך פארשטיי, ערגעץ, עפעס גייט פאר, און ס'איז א סיריעס, עקטשעלי א סיריעס טינג, כ'זאג נישט אז ס'איז נישט קיין משל אבער ס'איז א סיריעס זאך, ענד איך האב נישט געוואוסט, און איך האב אפילו געזוכט פאר אפאר יאר אין אלע ספרים אויף ראש השנה ווער ס'זאל מסביר זיין און קיינער האט נישט מסביר געווען, כ'מיין ס'איז דא חסידישע ספרים וואס זאגן אביסל הסברים און אנדערע ספרים באט דאס איז דאך תורה'לעך, מ'דארף דאך מענטשן זאלן, איינע פון די וויכטיגע זאכן וואס דארפסט קענען זען איז וויאזוי מ'רעדט, מ'שמועסט זיך, איינער זאגט עס אזוי און א צווייטער זאגט נעה עס שטימט נישט אזוי גוט אזוי אביסל אנדערש, און אזוי ווייטער. ענד ביז איך האב געטראפן די וואך אז די פלאץ ווי ס'שטייט איז אין פרשת כי תשא. דבר פלא אויב דו וואלסט געלערנט חומש רשי, נישט חומש רשי, חומש רשי מיט אלע מפרשים, כ'מיין די מעין מפרשים וואס דו קענסט, נישט קיין שום עזאטעריק מפרשים וואס מ'טרעפט נאר אין א לייברערי, אלעס איז דא אין אלע שולן, רבינו בחיי, פרשת כי תשא, וועסטו זען אז דארט שטייט וואס די ספרים נפתחים פון ראש השנה זענען, באופן הכי מפורש, אן קיין שום פראלמס אז אויב אזוי גייט מען יא תשובה טון און גייט מען נישט תשובה טון די אלע פראלמס וואס מענטשן האבן ארום ראש השנה, און ס'שטייט דארט. און ס'שטייט דארט פארוואס, ווייל דארט איז די מקור פון די מעשה. פלאס נאך אפאר פסוקים און נאך אפאר מקורות אין תנך אבער דאס איז גרויסע מקור. יא. איך האב געמאכט דא קאפיס פון פון די אלע מפרשים פון מחני נא מספרך און יעדע פשט וואס קענסט טרעפן אין עני כמעט. חוץ פון די חסידישע פשט. וואס דו זאגסט ס'איז געווען ראש השנה? איך זעה נישט דאס אז ס'איז געווען ראש השנה דאס איז נאך א שמועס. דאס דאס ווייס איך וואו ס'שטייט ווער זאגט אז ס'איז געווען ראש השנה? וואס דער אבער דאס איז א שמועס וואס מ'האט געלערנט א אנדערע יאר. אבער דאס וואס מיינט די איידיע, דאס איז דאך די זעלבע איידיע, וואס איז א חילוק צו עס געווען א דין יעמאלטס איז עס געווען א דין א צווייטע מאל, אבער די איידיע אז ס'איז דא א ספר און דארט טוט זיך דין תורות און דארט לעבט מען און מען שטארבט די אלע זאכן, שטייט א פסוק אין פרשת כי תשא, און נישט נאר שטייט א פסוק אין פרשת כי תשא נאר אלע מפרשים פרשת כי תשא מוטשען זיך ארום צו מסביר זיין וואס ס'מיינט, און זיי זאגן זייער קלאר ווי יעדע איינער וואס ער טראכט אז ס'מיינט, און לייק איי סעי, ווערי אפענלי, קיינער זאגט נישט און די די אלע נערוון וואס מענטשן האבן אין עפעס פאר סאם ריזען ווען מען טראכט פון עניני מחשבה איז נישט דא אין די חומש, האסט באמערקט? ער זאגט אז איך גיי שרייבן א חומש ספר פון מיינע ווילדע חידושים גייט זיין א פירוש אויף די חומש, כ'האב שוין אנגעהויבן אביסל שרייבן באט ס'איז מער על דרך הפשט, און דארט קען מען שרייבן וואס מ'וויל, ס'איז א תורה אויף די פרשה, גוט. קיצור, דאס איז די סטארי, סאו כ'גיי דיר זאגן אביסל פון די סטארי, אקעי? אביסל פון די סטארי איז אזוי, ס'איז דא א פסוק אין פרשת כי תשא, וויכטיגע פסוק, ווייל דאס איז די פסוק וואס משה רבינו האט געטון פאר חודש אלול, אדער פאר חודש אלול, שבעה עשר בתמוז, פארט פון די סטארי, רייט? ס'איז ס'האט קאנעקטעד, איך זעה שוין א קאנעקשאן. דו פרעגסט אז ס'איז נישט ראש השנה. ס'איז נישט ראש השנה אבער ס'איז ערב ראש חודש אלול, אדער לויט לויט פארשידענע חשבונות, אונז האבן נישט געהאט קיין שיעור וועגן די, איינער, ערגעץ אינצווישן שבועות און עס איז פארט פון די הונדערט און צוואנציג טעג וואס איז איין סטארי. ניין ניין, די די סטארי, אקעי, די מעשה וואס הייסט חודש תשובה און סליחה און די גאנצע דין, די גאנצע סטארי, אויב ס'האט א מקור אין די תורה, יעדע זאך האט דאך א מקור אין די מעשה וואס איז געשען אין דור המדבר און יציאת מצרים, און די ווי די מדרשים לערנען, זיי האבן דאס שוין געזאגט דאס דא רייט? די פשט מקור פון דעם אין לויט מדרש איז אין די מעשה פון די סליחה אויף די חטא העגל, און זיי רעדן פון דעם ראש יום כיפור, און זיי רעדן פון דעם ראש חודש אלול, און אזוי ווייטער, דאס איז די מקור, די מעין סטענדערט ווערט אגעין, שטייט נישט דאס אז, זייער גוט, און דאס דאס אז עס איז געווען די צייט, דאס איז א מדרש, איינער וועט זיך אפפרעגן די מדרש און זאגן אז עס איז געווען בכלל ג' שבט, זאל זיין אזוי, גייט גארנישט געשען, אבער די די פון דעם, די מעט יו העוו טו אנדערסטענד, די מדרש איז ווארקינג בעקווארדס, מדרש איז ווארקינג פראם די איידיע, רייט? ס'איז דא א איידיע, יום כיפור בעט מען, ס'שטייט אין פרשת אחרי מות, כ'זאג נישט ס'איז נישט, ס'איז א זאך וואס שטייט אויך אין חומש, אבער מ'בעט סלח לנו, און דער אייבערשטער זאגט סלחתי, און ער זאגט נישט, יא ווי שטייט אז מ'בעט סלח, וויאזוי וויאזוי טוט מען דאס? וויאזוי בעט מען סליחה? ביי די וועי, יו ריד די בוק קאלד סליחות, איז א ביוטיפול רימיקס אויף חומש, אויף תנך. אלל פסוקים פון דא פסוקים פון דארט, יעדע איינער ווי אזוי זיי האבן תשובה געטון, ווי אזוי זיי האבן זיך מרצה געווען, ווי אזוי זיי האבן געבעטן מחילה, ווי אזוי זיי האבן מתפלל געווען, און דער בעל הסליחות, איטש וואן, דער טעיקס די פסוק וואס מאכט אים סענס פאר זיין מצב, און ער שטעלט עס צו, און ער לייגט צו א גראם, פון דעם ווערט א סדר. ס'איז די זעלבע זאך אויב די מדרש האט געזען אז ס'דא סליחות, ווי איז די פרשה פון סליחה אין די תורה, דאס איז פרשת כי תשא, דאס איז די פרשה, מ'האט געזינדיגט, כ'מיין ס'דא נאך פרשות, מ'האט דאס פרשת שלח, אפאר נאך, אבער דאס איז אזוי ווי די לענגסטע, די מערסטע מ. די גרעסטע עבירה. גרעסטע עבירה און די און די גרעסטע תשובה, איך מיין ס'האט גאנץ גוט געהאלפן און מ'קען מעיין זיין, אבער די מרגלים איז אפשר די גרעסטע עבירה, ס'איז דא א שטיקל מחלוקת אין די חומש וועלכע איז די גרעסטע עבירה, די מרגלים אדער די עגל, באט וואן אוו דיז טו, דעי דעי דעיר ווערי דעי ריים דאוז טו סטאריס, ס'איז זייער ענליכע מעשות און און מ'נוצט ביידע פון זיי, על כל פנים דארט שטייט י"ג מדות של רחמים, די גאנצע פרשה שטייט דארט, איצט קומט א מדרש און ער זאגט אה אוודאי ס'איז געווען יום כיפור, און דאך מעג מען צו פרעגן קשיות, תוספות איז עמעיזינג, תוספות האט גאנץ א לאנגע תוספות אין בבא קמא ער גיבט

ס'איז געבויט אויף דעם אז ס'דארף זיין יום כיפור, בכלל די סדר פון די מעשה, זענען ס'שטימט נישט עכט, דער איז נאו וועי טו מעיק איט עקטשעלי ווארק, כ'מיין ס'איז דא וועגן, באט מ'דארף קוועטשן, ס'פעלט נישט אויס די קוועטשעריי, נישט איך זאג דאס, די אחרונים זאגן נישט דאס, כ'מיין כ'בין נישט די ערשטער וואס זאגט דאס אז תוס' מאכט זיך אביסל וואטעווער, די חשבונות זענען נישט נאט די פוינט, איטס א מיסאנדערסטענדינג וואט מדרש איז, דיס האול תוספות. די מעדרש נישט האט נישט האט נישט געזאגט אז ס'געווען יום כיפור ווייל ס'איז אים אויסגעקומען פונקטליך אזויפיל טעג, ווייל די מעדרש אויב אזוי וואלט די מעדרש געדארפט קוקן קראנאלאדזשי זעהן וויפיל די לבנה האט געדארפט זיין יענע טאג אויב ס'איז געווען א לונער עקליפס ס'איז נישט נישט וואס ער זאגט ער זאגט אז יום כיפור איז די איידיע מסתמא איז געווען יום כיפור ס'פאסט אפילו אזוי ס'קען אפילו טאקע זיין אז ס'איז געווען יום כיפור אפשר יענע יאר איז געווען יום כיפור ז' תשרי די גאנצע קשיא איז דאך אזוי פאני עסומינג סאו מעני עסאמפטשענס ענד מעקינג פשעטלעך על כל פנים דאס איז פשוט. סאו די סאורס איז דא, אזוי לאמיר צוריק גיין צו מיין פסוק, איז די פסוק פון די פרשה פון סליחה פון תשובה פון וויאזוי מען טוט תשובה פון וויאזוי מען כאפט אויף אידן איז א פסוק און דערנעבן יענע פסוק איז דא א מעשה מיט א ספר און רענדאמלי ביי די וועי ווערי, עס דאזענט האוו עני קאנטעקסט רוב רוב זאכן ס'איז א אינטערעסאנטע זאך רוב זאכן רוב נוסחאות וואס שטייט אין די תורה כ'ווייס ס'שטייט. אז אדם הראשון האט געגעסן פון די עץ הדעת און נישט געגעסן, יא שטייט קודם, די פסוק געבט דיך א קאנטעקסט, רייט? די פסוק איז עקטשעלי דזשענערעלי מקפיד, הרשבם טאלקס אבאוט דיס א פיו טיימס, די פסוק איז אסאך מאל מקדים געוויסע פרטים פון רעאליטי כדי זאלסט פארשטיין וואס גייט ווייטער, די אייבערשטער האט געמאכט א גן, אין די גן איז געווען א בוים, יעצט אויף איין בוים, די אייבערשטער זאגט נישט עסן, אקעי איך ווייס פון וואס מען רעדט. און נאכדעם איז דא מעשיות וואס הייבן זיך אן אינמיטן, פארוואס עסט פון די בוים? כ'האב קיינמאל נישט געהערט אז ס'איז דא א בוים, קיינמאל נישט געהערט אז מען, און דאס איז איינע פון די סארט מעשיות וואס הייבן זיך אן אינמיטן, אז משה רבינו קומט, לגבי די נקודה פון די ספר, באופן כללי די מעשה איז זייער שיין, אבער די די איין נקודה פון אז ס'דא א ספר, ס'האט נישט קיין שום בעקראונד, ס'שטייט נישט אין די חומש. עה ס'שטייט נישט דא קיין ספר. איין מינוט, איין מינוט, איך זאג דיר אז ס'שטייט א פסוק. ס'איז א פיגור אוו ספיטש. הער אויס, הער אויס, אלעס איז א פיגור אוו ספיטש, פיגורס אוו ספיטש אלסאו העוו בעקראונדס, אלוועיס. אל פיגורס אוו ספיטש העוו א סטארי אין דער בעקגראונד, דארפסט לערנען מדרש. יומענס טאלק ביקאוז יומענס אר נאט אויטיסטס וואס פארשטייען נאר וואס מען ליטערלי וואס מען רעדט זיי, ווייל יומען לענגווידזש איז געבויט אלעמאל אויף מעשים, אלעמאל אויף אימעדזשעס, נישט אלעמאל מיינט עס ווי יעדע מאל וואס איך זאג עפעס מיין איך די גאנצע קאנטעקסט פון די ווארט, אבער אלע אלע ווערטער אלע היסטערי דעטס לינגוויסטיקס דאס דאס אלע היסטערי לענגווידזש הייבט זיך אן פון עפעס א מעשה, דאס וואס מען זאגט איך גיי נישט איך דענק נישט יעצט פון א משל, באט יעדע פיגור אוו ספיטש וואס איז דא איז געבויט אויף א מעשה. כ'מיין אפילו אפילו דאס וואס מ'זאגט אז ס'דא לינקע מענטשן יא פעימעסלי ס'דא לינקע מענטשן און רעכטע מענטשן יא די רייט ווינג און די לעפט ווינג ביקאז עס קומט פון דעם וואס ערגעצן ביי די ווייסט איך יא יא אין פראנקרייך אוודאי יא היינט זיצט ער נישט דארט אבער ער איז נאך אלץ ער האט נאך אלץ אסאך שייכות עקשעלי איף יו דאנט אנדערסטענד די פרענטש רעוועלושען גייסטו נישט פארשטיין פארוואס ער איז א לינקער און פארוואס ער איז א רעכטער און אסאך מענטשן פארשטייען נישט און זיי האקן זיך אין קאפ אריין דער יוזינג די ווארד וויראנג.

פאר ס'איז געווען פאונס, ביי די וועי, און דער'ס א לאט אוו טינגס, כ'גיי נישט אריין אין אין אין אין כ'גיי נישט אריין אין אין אין עקזעקטלי, פאר ס'איז געווען פאונס פלעגן די מענטשן נישט קענען נישט זאגן דאס, אפשר האבן זיי געזאגט אנדערע זאכן, און אפשר און אפשר גאר האבן זיי נישט געהאט די קאנצעפט, און האבן עס קיינמאל נישט געטון, קען אויכעט זיין, כ'ווייס נישט. איך פארשטיי באט יור, באט די, האקט אפ מיט דיר, משה וואס דער אייבערשטער דחיינו עס גראדע מיינט נישט דאס גראדע מיינט נישט דאס דאס אדער אפשר יא באט ס'איז נישט ס'איז נישט די פשוט'ע פשט באט איך שיהיה איז עס נאך אלץ וויכטיג ס'קען זיין אזוי ס'קען זיין כ'האב נישט כ'בין נישט מכחיש אז ס'קען זיין א פלעינע פיגור אוו ספיטש קודם כל ס'דא זייער ווייניג פיגורס אוו ספיטש אין די תורה איף יו נאטיס אין משה רבינו'ס תורה אין נביאים איז דא זייער אסאך אין משה רבינו'ס תורה כמעט אלעמאל רעדט דירעקטלי כמעט אלעמאל. אויף דעם שטייט פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות. כ'האב דיר יעצט געזאגט, ס'איז נישטא קיין איין ווארט דארט וואס מ'דארף, און אגעין, שטעל דיך פאר, אזוי ווי די משל, שטעל זיך פאר, שטייט נישט משתין בקיר. לאמיך, לאמיך, עקזעקטלי. שטעל זיך פאר אז, אז, אז, אין שיעורים איז דא, שטעל זיך פאר אז, אז איך, אז קיין, קיינער ווייסט נישט וואס א פאון איז, דו זאגסט דעליט מיין פאון נומבער, קיינער גייט נישט פארשטיין וואס ס'מיינט, מ'העט זאגן די מדרשים, און מען דארף אים טרעפן עפעס א אלטע זיידע וואס פלעגט זיין פאונס און דארט פלעגט מען שרייבן קאנטעקט און אזוי ווייטער, אה יעצט פארשטיי איך וואס ער מיינט, יא. אין משה רבינו'ס תורה איז דא עקשעלי זייער ווייניג אזעלכע זאכן, ס'איז דא, איך זאג נישט אז ס'איז נישט דא, אפשר פארשידענע מדרשים, זרחה השמש עליו, אבער איך ווייס נישט, זאכן וואס עס פעלן עברי טייטש פון די ווארט, אבער. באופן כללי רעדט ער נישט אזוי, ספעשל נישט אין די מעשה'ס. נאר און ווען יא, ביי די וועי די תורה איז מקפיד, ווען יא געבט ער דיך קאנטעקסט, כמעט אלעמאל איט עקספלעינס איטסעלף, קאוז ביקאוז איט, וואטעווער, כ'גיי נישט יעצט אריין פארוואס, שוין. על כל פנים די פאקט איז די תורה כמעט אלעמאל עקספלעינט זיך אליינס און געבט די קאנטעקסט, כ'זאג נישט אלעמאל, מ'דארף מדייק זיין דאס, באט על כל פנים ס'איז א זאך וואס פעלט. איך זאג דיך, איך זאג דיך ממש באוויסט די מדרש, איך דארף דיך נישט, דו קענסט מיך נישט אפפרעגן ווייל איך קום דאך שוין נאך די מדרש וואס האט דאס געטון, איך זאג דיך נאר פשט פון ווי ס'איז געקומען, איים דזשאסט ריווערס ענדזשינירינג איט, ס'איז נישט קיין חילוק, אויב דו ווילסט אפפרעגן, פרעג עס אפ, איך זאג אן אנדערע פשט, איך זאג דיך פשט פון וויאזוי ס'איז יא געשען די שטיקל תורה. יעצט זאג איך, סאו ס'דא מיטן, פארשטייסט? סאו איך פארצייל דיך א מעשה, אינמיטן מיט די מעשה, מיטאמאל, סאו די מעשה איז אזוי, משה קומט און ער זאגט, איך האב געברענגט די פסוק ערגעץ, משה קומט און ער זאגט פאר דער אייבערשטער, ער זאגט, משה זאגט פאר די אידן, איך גיי גיין צו די אייבערשטער, איך גיי אים, אפשר קען איך עפעס טון וועגן די גרויסע חטא וואס זיי האבן געטון, און ער גייט צו די אייבערשטער, זאגט די אידן, אה, זיי האבן געטון א גרויסע חטא, די גמרא זאגט, די מדרש זאגט אויף דעם, דיס איז לייק, דיס איז קאלד, דיס העז א ווארד אין בארגענינג טאקטיקס, פירסט יו מעיק איט, יו מעיק יורסעלף ווארס דען יו אר, גרויסן חטא, ניין נישט אזא, און דאס יענער זאל זאגן נישט אזא, ווייסט, דאס איז לייק קאלד בעגינג פאר א קאמפלימענט, יו נאו איים סאו אגלי, ניין נישט אזוי אגלי, איך בין גאנץ, ווען איך, צווישן מיך און דיר ביסט גאנץ אגלי, באט נישט אזוי אגלי, הא? חטא העם הזה חטאה גדולה, די מדרש זאגט אזוי, דאס איז לבלבל את השטן, אקעי, די מדרש זאגט אזוי, ממש טעלינג יו די מדרש אווער היר, תנחומא מדרש רבה אדער מדרש תנחומא איך געדענק נישט גוט אזא זאך אה סאו פשט איז אזוי באט די ס'איז געווען דארט א און דיס איז אגעין דיס איז א סטארי דעט יו העוו טו אימעדזשין באט ס'איז א מוראדיגס ער געט ארויס וואס די ווארט זאגט אפילו קענסט אראפ נעמען נאכדעם די מעשה באט אן די מדרש זאגט אזא זאך די אלע מלאכי חבלה די אלע מקטריגים דרייען זיך ארום זיי האלטן אין איין האקן אויף די אידן יא די אידן מאכן א עגל און מ'דארף זיי אויסהארגענען. און אזוי ווייטער, קומט משה און ער זאגט די בעסטע קטרוג פון אלע, דער עולם האט געמאכט, ער זאגט עס אזוי ווי עס איז, ער מאכט עס נישט בעסער, ער מאכט עס ערגער, חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלהי זהב, ס'איז שרעקליך, שוין, וואס טוט דער שטן, ער זאגט, אה, שוין, איך קען גיין שלאפן, איינער טוט מיין דזשאב פאר מיר, איז ער געגאנגען שלאפן, קומט משה און ער זאגט, אה, זיי זענען אהיים געגאנגען, ועתה,

אקעי? וואס וויל איך? יא. ס'איז א דזשאוק? נישט קיין דזשאוק. ווייסט ווי דו ביסט? די קאמיוניקעישן סקילס, מ'דארף קענען קאמיוניקעישן סקילס. זאג דיך א. און שפיל אים גוט אויס. כ'האב דיר געזאגט, אה ביסט נישט געווען נעכטן האב איך געזאגט ביי מיין שיעור אז ס'זעט אויס אז די אידן פארשטייען גאנץ גוט מיט די שטן ווייל זיי קענען אים אזוי גוט אויסדרוקן, ניין אונז פארשטייען, אונז פארשטייען וואסערע סארט, וויאזוי ער טראכט. ווען זי וואלט נישט פארשטאנען וואלט ער נישט געקענט אויסדרוקן, רייט? כ'פארשטיי גאנץ גוט די שטן. קיצור, פארשטייסט דאך אליינס אז מ'דארף נישט האבן די מעשה, אבער איך זאג נאר וואס ער זאגט. עניוועיס, און די נעקסטע זאך וואס ער זאגט איז, משה רבינו זאגט אזוי, אויב די תשא חטאתם, ער זאגט נישט וואס גייט געשען, רייט? דעמאלטס, רשי זאגט, הרי טוב, איז דאך גוט. אבער אויב נישט, מחני נא מספרך אשר כתבת, אזוי זאגט משה. יעצט וואס איז די טייטש פון דעם? איך גיי דיר זאגן קודם כל וואס ס'מיינט, ווי דו זאגסט אז ס'מיינט דיליט מיין פאון נומבער, איז א שיינע פשט, אבער די פשוט טייטש, מ'זעט פון נעקסטע פסוקים אזוי, ענטפערט די אייבערשטער, וואס פאלט דיך איין, מי אשר חטא לי, אמחנו מספרי. ועתה לך נחה את העם הזה, הנה מלאכי ילך לפניך, וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם, ויגף השם את העם על אשר עשו את העגל. עברי טייטש פון די מעשה איז, אזוי זאגן אלע מפרשים, עגעין יעדע איינער זאגט אנדערש טייטש פון די ספר, אבער איך מיין אז דאס איז יעדע איינער מודה, רשי און רמבן, יעדע איינער איז מודה אז בעצם דאס איז מער ווייניגער די דיאלאג, די א משה רבינו שפילט ווייטער די טריק, ער זאגט, ער ווייסט די דיין פלאן איז דאך געווען, אזוי די אבן עזרא לייגט דאס לייגט זאגט דאס און איך מיין עס איז זייער גוט, דיין דיין פלאן איז דאך געווען מען גייט אויסמעקן אויס די אידן ואעשה אותך לגוי גדול, יא? זאגט משה רבינו די דיל איז נישט אויפן טיש, די ווילסט זיי הרג'ען, הרג'ע מיך אויכעט. איך גיי אלאנג מיט זיי. קענסט אפילו נאר מיך הרג'ען זיי לאזן לעבן. נישט קיין חילוק. איך איך בין די פראבלעם. איך נעם די גאנצע פראבלעם אויף זיך. אויב אויב די ווילסט קענסטו יעדעם איינעם מוחל זיין. אויב די ווילסט נישט יעדעם איינעם מוחל זיין, הייב אן מיט מיך. איך בין שולדיג. אויף דעם ענטפערט אים דער אייבערשטער, האלא, די ביסט נישט שולדיג. דאס איז בעק טו די סעים געים. לייק מען נעמט דער איינער אזוי ווי דו ווייסט ווער שפילט די געים זייער גוט? יהודה מיט זיינע ברידער ביי מיט יוסף. מען כאפט דארט בנימין און זאגן זיי אונז גייען אלע זיין קנעכט. זאגט יוסף האלא וואס דארף איך שטיין? קיינער האט נישט געזינדיגט און ווער עס האט געזינדיגט זאל זיין א קנעכט רייט? נאכדעם קומט יהודה און ויגש אליו יהודה און ער זאגט אים ניין ניין ניין ניין ניין איך גיי זיין די קנעכט ער זאל גיין אהיים. באט יו קענט דו דיס, דאס איז דאך שרשה. סאו אין אדער ווארדס ביי סארט אוו מירערינג בעק טו די כאילו דער וואס איז ברוגז, מען ווייזט אים וואס ער וויל טון, און כאילו אין אדער ווערטער ס'איז פונקט אזוי נישט פעיר אז דו נעמסט בנימין אזויווי דו נעמסט מיך, רייט? אה דו ביסט ברוגז? ווייסט וואס נעם מיך, איך בין שטערקער, איך קען בעסער זיין א קנעכט, דו ביסט סתם א דו ביסט סתם א דו ביסט סתם בכעס, דער אייבערשטער משה רבינו זאגט פאר דער אייבערשטער די זעלבע זאך, דו ביסט דאך בכעס, ווילסט יעדע איינעם הרג'נען, איך בין א גוטן קרבן, הרג'ע מיך. אה, וועיט, דעט דאזענט מעיק עני סענס, באט די אנדערע מאכט יא סענס? מאכט אויך נישט אזויפיל סענס, אקעי. נאר ס'קען איינער זיך אן עצה געבן ערגעץ אינצווישן מיטן אין די מיטל, דאס האט געזינדיגט די ויגף השם את העם, נאר די וואס האבן געטון די עגל, נישט יעדער איינער, אפאר מענטשן וועט מען הרג'נען, די רעסט פון די עולם וועט פארן ווייטער, מ'איז צוריק געגאנגען, מ'איז צוריק געגאנגען צום נארמאל, דאס איז די פלעינע סדר הדברים, דאס איז פשוט פשט, כ'זאג דיך נאר וואס ס'שטייט אין די פסוק, וואס איז עכט געשען, איז אן אנדערע מעשה, כ'זאג דיך די מעשה. שוין, סאו על כל פנים וואס מ'זעהט פון דעי, וואס מ'ווייסט פון דעיס איז, אז דעיס איז זיכער אז דעי מחני נא מספרך, און ווען די אייבערשטער ענטפערט אים צוריק לויט די זעלבע לענגווידזש, יא, מי אשר חטא לי אמחנו מספרי. סאו מחני נא מספרך איז א זאך וואס געשעהט פון ווער ס'זינדיגט. משה רבינו האט געוואלט אז אים זאל געשעהן דעי זאך וואס געשעהט פון ווער ס'זינדיגט, רייט? און וואס געשעהט פון ווער ס'זינדיגט? כאפט קלעפ, שטייט פרעגט ויגף העם, עס מיינט מען שטארבט בעיסיקלי. אפשר אנדערע עונשים, באט עס מיינט שטארבן. סאו מחני נא מספרך איז א וועג פון זאגן שטארבן. אזויפיל ווייסן אונז קלאר לכל הדעות, איך מיין אז לכל הדעות, נישט לכל הדעות רש"י זאגט א אנדערע פשט. אבער דער פשוט'ער פשט איז אז עס מיינט זיכער עפעס שלעכט. קיין גוטע זאך איז עס זיכער נישט, רייט? עס מיינט עפעס א עפעס א עפעס א שלעכטע זאך, אזוי זאגט די גמרא, משה רבינו האט זיך מוסר נפש געווען פאר די אידן, און אזוי ווייטער. דאס איז זיכער. יעצט. וואס אונז ווייסן נישט איז, ווי איז געקומען די ספר? איך זאג דיך, נישט דא אנדערע וועגן עס צו זאגן, איך קען זאגן דירעקט, אין אנדערע פלאץ האט ער געזאגט דירעקט, און די מפרשים פרעגן און זיי האבן גערעדט וועגן דעם, אז דאס א ראיה אז דאס מיינט עס, און אנדערע מאל אין פרשת בהעלותך האט ער געזאגט, ואם ככה את עושה לי, הרגני נא הרוג, הרג'ע מיך, משה רבינו קען נישט רעדן, קען רעדן גראב אויך, נישט דארפן זאגן די פענסי לענגווידזש מעקט מיך אויס פון דיין בוק. הרג'ע מיך און שוין. עס האט שוין נישט צו דיעלן מיט מיך, איך זאל נישט דיעלן מיט זיי, דאס האט שוין נישט מיט מיך, עס וועט זיין פטור אן עסק. ענד די סעים טינג לכאורה העפענד אווער דעיר, די אייבערשטער האט זיך אן עצה געגעבן. האט פארשטאנען אז מען קען זיך נישט אויפרעגן אויף יעדעם. סאו אויב דאס מיינט עס, איז מיטאמאל דא עפעס א ספר, ס'איז א וויכטיגע זאך צו טראכטן וועגן צו פארשטיין דעם דעם ספר, רייט? סאו פשוט פשט,

דאס איז עברי טייטש. די די אינטערעסאנטע זאך פון די טייטש איז אזוי ווי זיי האבן שוין געלערנט לעצטע וואך אז דאס מיינט אז ס'איז נישטא קיין ספר המתים. רייט? דאס איז מוכרח פון די פשט. ווייל ספר החיים מיינט מען לעבט, און ווער ס'לעבט נישט איז אויסגעמעקט. ווי גייט ער, אין ערגעץ נישט. אויב ער גייט אין עולם הבא וועט מען זאגן אויך ווער ס'איז אין לו חלק לעולם הבא מיינט ער איז אינו, אינו בספר החיים. איך שלא יהיה, דער וואס איז נישט איז נישט. און געענדיגט. סאו דאס איז די פשוט'ע פשט, איין פשוט'ע פשט. און איך מיין אז דאס איז אויך א פשוט'ע פשט פון פון די די גמרא וואס זאגט ספרי חיים וספרי מתים, אה, נישט, ווייל ס'דא צוויי ספרים סאו ס'איז שוין נישט די פשוט'ע פשט. ס'קען נישט זיין, ס'הייבט זיך דא אן באט ס'ענדיגט זיך נישט דא, אקעי. סאו ס'גייט אויף זיך אביסל ווייטער, ס'מוז זיין געגאנגען אביסל ווייטער, נאך א פלאץ און ס'גייט ווייטער, און ס'גייט ווייטער צו ספר דניאל. אזוי ווי איך מיין אז דאס איז די מקור, די מקור אין די פסוק פון די פאר די צווייטע זאך. אין ספר דניאל, דניאל איז געווען א שטיקל נביא, וועל די גמרא זאגט ער איז טעקניקלי נישט קיין נביא, באט עניוועי ער האט געזען פארשידענע מראות. און ער האט געזען איין טאג ווי דער אייבערשטער מ'זעצט שטילן, די די פיקטשער וואס אונז האבן וואס די גמרא האט, עס שטייט שוין אויך אין ספר מלכים א ענליכע פיקטשער, די פיקטשער וואס די גמרא האט כסדר, פון די אייבערשטער יושב אויף א כסא משפט, און נאכדעם אויף א כסא רחמים, מען קען זיך אויפשטעלן און זיצן, וואס מיינט, ווייסט וואס ס'מיינט א כסא רחמים? קאוטש. כסא משפט איז די טראון. דארט זיצט מען ווען מ'פירט די מדינה. און כסא רחמים ווען די קעניג זעצט זיך אוועק. אקעי, כ'האב שוין געענדיגט פאר היינט, יעצט קען מען אריינברענגען די לחיים. יא? איך זאג דאך פשט. דארף זיך עס אימעדזשינען, מ'האט דאך קלאר גערעדט. די פענטעסי מאכט סענס. עומד הקב ה עומד מכסא דין, יושב על כסא רחמים. וואס מיינט דאס? דאס איז די משל. אגעין, וואס די נמשל איז, איך זאג דיר די משל. עניוועי, דניאל האט געזען ווי מ'שטעלט בענקלעך אזוי שטייט דארט? מ'שטעלט בענקלעך כרסון רמיו, און די זענען פעסטע בענקלעך, זענען פייערדיגע בענקלעך, זיי פארן אויף רעדער, גיי ווייס וואס טוט זיך. און למעשה דער אייבערשטער קומט, ער האט א לאנגע ווייסע בארד, עקשעלי עס שטייט נישט ער האט א לאנגע ווייסע בארד, אבער עס שטייט ער האט לאנגע ווייסע האר, די מקובלים, די זוהר האט געמיינט אז עס מיינט א בארד, איך ווייס נישט פארוואס, עס שטייט נישט גארנישט וועגן א בארד. האר שטייט יא? יא. שער ראשה, האר פון זיין קאפ, כעמר נקא, אזוי ווי ווייסע וואל. שטייט גארנישט וועגן זיין בארד.

על כּל פּנים דאָס איז געװען דניאלס אימעדזשינעישאָן, און מ'האָט זיך געזעצט בענקלעך, און אַזױ שטײט דינא יתב און זעצט זיך צום צום דין, וספֿרין פּתיחו און די ספֿרים זענען אָפֿן, מ'האָט געעפֿנט די בוקס, און נאָכדעם האָט מען אָנגעהױבן צו דן זײַן װאָס זאָל געשען מיט די מדינות, דאָס איז דער המשך פֿון דניאל לפֿי דרכו צו זאָגן װאָס גײט געשען מיט די מלחמות. על כּל פּנים װאָס מ'זעט דאָרט איז, דער אײבישטער זיצט אױף אַ כּיסא דין, און ס'איז דאָ מיימינים ומשמאילים לפֿניו דאָס שטײט שױן אין ספֿר מלכים און אין ספֿר, איך פֿאַרגעס, שטײט צװײ מאָל די זעלבע נבֿואה.

על כל פנים, די, די, די, די, וואס האב איך געוואלט זאגן? איז דניאל זעהט אזא סארט פיקטשער אבער ער לייגט צו עפעס וואס איז נישט געווען אין די פריערדיגע נביאים וואס איך ווייס, עס איז דא א בוק, א אפענע, געעפנט די בוקס. יעצט לפי עניות דעתי, איך האב נישט געזעהן איינער זאגט דאס, אבער עס זעהט מיך אויס פשוט, אפשר מסתמא זאגט עס איינער אויב עס איז פשוט. עס איז פשוט אז דניאל איז געווען פון די לעצטע נביאים, איך מיין עגעין נישט קיין נביא באט דאס מעי העוו בין די ממש די לאסט בוק טו בי ריטען באט דיפענדס הו יו אסק, על כל פנים איז זיכער בזמן זמן הגלות בזמן ווען מלכות בבל מלכות פרס זיכער פון די צייט פון די שפעטערדיגע עמפייערס, יעדער איינער וואס האט געליינט מגילת אסתר ווייסט און און אויך ווער ס'געליינט היסטארי ווייסט אז די פערזשען עמפייער ספעשעלי איז געווען משונה'דיגע ביראקראטישע מענטשן, יעדע זאך האט מען געשריבן מיט דריי קאפיס, און מ'האט געליינט פארגעליינט פארן קעניג און ער האט אפגעשריבן זיינע גזירות און געשיקט בריוון אין די גאנצע וועלט און אזוי ווייטער, ס'איז געווען אסאך שרייבעריי גאואינג אן דער. אמאליגע צייטן פלעגט מען אויך שרייבן אבער נישט אזויפיל, כ'מיין אז נישט נישט די סארט אפיסעס מיט שלוחים, עטליעסט אין תנך זעהט מען עס נישט אזוי שטארק, מען זעהט מ'מוז אין די פסוקים, און אפשר אפאר פסוקים ממש אבער נישט נישט אויף די זעלבע.

א ספר הדין און ספר הזכרונות, די מגילת אסתר ספר הזכרונות ביי די וועי איז איז נאט סתם מעשה'לעך רייט? אחשורוש האט נישט געקענט ליינען אליינס רייט? ער האט געדארפט איינער זאל אים פארליינען אזוי ווי די כהן גדול פון מסכת יומא. אויב ער ליינט נישט פארוואס זאל ער דארפן קענען ליינען? סתם אן איבעריגע ארבעט? איינער קען אים פארליינען? אחשורוש זיכער נישט.

אונז רופן דאס חסימה, אבער די חסימה מיינט א זעגל, און די אמאליגע מלכים האבן נישט געהאט קיין, האבן נישט געהאט קיין פענס מיט וואס צו שרייבן, א פען איז זאל דער קנעכט שרייבן מיט א פען, אז איך נעם א זעגל, האט מען געבן א זעגל מיט זיין מיט זיין רינג, ווייל ער האט נישט געהאלטן ביים שרייבן, היינט נישט. עגעין, די פרעזידענט וויאזוי סיינט ער זיינע זיינע לאוס מיט א מיט א. עס איז סתם אמאל דא א שגעון פאר אויטענטיסיטי. איך ווייס אז ס'איז דא אזא טינג, אבער ס'איז נישט, ס'איז נישט נאר דא אזא טינג, יא. פארשטייסט? איך פשוט, עניוועיס, איך ווייס נישט וואס קומט אן א א, דענק וועגן די חסימה, חסמנו לחיים, א חסימה איז ווערי דיפרענט, איטס נאט סאמטינג דעט יו רייט, וועל נאט א סיגניטשער, ס'איז א סיעל, און יו ביי, יוזשעלי די סיעל גאוס העיר, רייט? נישט דא. געווענטליך. ס'איז א גאנץ אנדערע לעבן, אונז זענען צוגעוואוינט צו א אנדערע מהלך. על כל פנים. מען זעהט זיכער אז אין די שפעטערדיגע אין די מלכים און דאס איז קודם דעי העוו א ביג עמפייער עס געווען הונדערט און זיבן און צוואַנציק מדינות וואטעווער א לאט אוו דעם יעדער איינער דארף האבן קאפיס אין אנדערע שפראכן און עס איז א גאנץ קאמפליצירטע פלאץ און און די אבימלך איך ווייס נישט ווער בזמן אברהם אבינו נישט געווען קיין קאמפליקעיטעד געווען א קעניג פון פֿינף און דרײַסיק מענטשן ס'איז נישט געווען קיין מיליאנען מענטשן וואס ער האט געדארפט מענעדזשן. איך מיין מעיבי די סומעריען אנדערע עמפייערס מעיבי מצרים דער פראבלי וואס באט באט. וויאזוי הייסט עס? די איסטערן קינגס ווער מאטש סמאלער, נישט געהאט קיין עמפייערס כמעט. סאו בקיצור ס'איז נישט געווען די דעיס מצב אז א קעניג איז נאר איינער וואס זעצט זיך אוועק און עס זעצט זיך אוועק די סופר און די שרייבער און די די שרייבער'ס שרייבער און די אלע די אלע זאכן באט ביי די שפעטעדיגע און מען זעט ביי די שפעטעדיגע מלכים און און פערזשענס און אפשר פארדעם שוין אין אשור וואטעווער באט זיכער אין אין די אין די מלכות פרס איז געווען א גרויסע זאך פון דעיס אזוי ווי מען זעט אין מגילת אסתר. און וועגן דעם זעט מען אז די נביאים וואס רעדן אין יענע געגנט, אין יענע תקופה, זיי אימעדזשען גאט אויך אזוי, אזוי ווי יעדער איינער אימעדזשענט דער אייבערשטער אזוי ווי זיין רבי אדער אזוי ווי זיין קעניג, און די לעצטע נביאים, דניאל, און אביסל קען זיין אין מלאכי איז שוין דא ויכתב ספר זכרון, ס'דא אביסל אין פריערדיגע אויך, באט אלל אוו דיז אר ווערי לעיט רעלאטיוו טו

מאטש קלאוסער טו הים דען משה רייט יא אשור וואס האבן געהאט א עמפעיר עמפייער. וואס ער האט געשריבן? וואטעווער ער האט געשריבן. על כל פנים על כל פנים ער האט איך זאג דאס איז דא באט על כל פנים ס'איז זיכער אז די די סארט די איך זאג דיך די דיסקריפשען ס'איז זייער אינטערעסאנט ווייל די זעלבע דיסקריפשען דארפסט געדענקען די זעלבע מעשה ווי די אייבישטער זיצט אויף א שטול און מען דן דארט וואס צו טון איז דא אין ספר מלכים און און אין ספר איי פארגעט און ס'איז דא אין דברי הימים און ס'איז דא אויך אין ספר אין דניאל און דניאל האט צוגעלייגט א א בוק. ווערי אבוויעס, ענד ביי די וועי נאט אנלי דעט, דיס דיז טינגס אר אלסא א ליטעל אין ירמי' און ישעיה, באט נאט אנלי דעט, דניאל איז אלסא אלסא טינקס אוו בוקס עז האולי טינגס, לייק הי העז די קאנצעפט אוו א ספר קדוש, וויטש אגעין איז מעיבי אין חומש דברים, באט איז נאט אין די אדער נביאים, ווייל צו זיי רעדט די אייבערשטער, די אייבערשטער שרייבט נישט קיין ספרים, מ'דארף פארשטיין דניאל איז א מענטש וואס איז עוסק בספרים, ער לערנט די ספרים, די פריערדיגע נביאים און ער פרובירט זיי צו פארשטיין, און ספרים איז פארט אוו היז אימעדזש אוו האו די ווארלד ווארקס, אוו האו גאד ווארקס, אוו האו גאד ספיקס טו פיפל, אנלייק ערליער פלעיסעס וואס זיי האבן אפשר געשריבן די ספרים אבער זיי האבן נישט געטראכט אז דער אייבערשטער שרייבט ספרים מען דארף זיי ליינען. די די וועג איז זיכער די קאמפליקעישאן די לעוועל פון די אמאונט פון ספרים וואס דא אין די מגילת אסתר איז נישט דא אין עניווער עלס רייט? די אמאונט פון ביוראקרעסי און אזוי ווייטער על כל פנים כך נראה לעניות דעתי און ממילא על כל פנים איז א מלך האט האבן זיי זיך פארגעשטעלט זיכער אז א מלך איינער וואס פירט די מדינה וואס פירט מאכט דין תורות און אזוי ווייטער פארשטייט זיך האט אסאך פעיפער ווארק צו טון און ממילא אויב די אייבערשטער איז יושב על כסא דין פירט ער אויך אסאך פעיפער ווארק און מסתמא האט ער א בוק וואס עס שטייט וואס מ'האט געטון און נאך א בוק וואס עס שטייט וואס גייט זיין און נאך א בוק וואס עס שטייט ווער האט געטון און אזוי ווייטער בוקס על גבי בוקס און ממילא האבן זיי געטראכט די מפרשים אז מסתמא ווען אפילו מספרך אשר כתבת קען מען טראכטן אזוי ביי די וועי איי דאנט טינק איט איז א גוט פשט דאס פאר מספרך אשר כתבת באוט פאר די היסטאריקעל ריזען וואט איים סעינג דעט איי דאנט טינק ביי משה רבינו אגעין אין פרעה'ס פעלעס דעי ראוט איי דאנט נאו איף דעי ראוט

אסאך פון מיינסט איז א גוד טינג, זיי בך א צוזאגע. יא, ס'איז א ווארט, איי דאנט נאו, איי דאנט נאו איף איט קאנעקטס. על כל פנים, איך ווייס נישט, איך איך טראכט אז נישט דאס איז די פשט, אבער ס'איז דאס די פשט אין דניאל און די שפעטערדיגע נביאים, אז זיי האבן די אימעדזש אז א מלך, און יעצט אזוי ווי די רמב ם זאגט אז אויב וויבאלד די נביאים זענען חכמים ספעשעלי, און די תורה איז מאטש לעסס אוו דיס אלסא, ביי די וועי די האול קאנצעפט אוו גאד עז א קינג דאזנט סטעי אין די חומש, דו ווייסט אז נאר אין זיי האבן פסוקי מלכיות, ס'איז נאר דא איין פסוק אין די גאנצע תורה וואס מען קען זיכער נוצן פאר מלכיות. השם ימלוך לעולם ועד. אבער עווריטינג עלס איז, אז השם אז די אייבערשטער איז מלך, שטייט אין תהלים, שטייט אין ישעיה, שטייט אין אנדערע פלעצער, נישט אין משה רבינו'ס חומש, און איך מיין אז ווייל משה רבינו האט געקענט איין קעניג און ער האט עס אים נישט געפאלן. די אייבערשטער זאל זיין א קעניג? סיריעסלי? איינמאל! ווען האט ער געזאגט השם ימלוך לעולם ועד? איינמאל ווען ער האט געלייגט פרעה טיף אין דער ערד, טיף אין די ים, סאו אקעי, די אייבערשטער איז יעצט די קעניג, אבער א קעניג איז נישט קיין, נישט קיין זאך. א שלעכטע זאך?

סאו ממילא פון דעם טראכט איך נישט אז דער משה ספר הגם ס'קען זיין יו קען מעיבי מספרך אשר כתבת מיינט ער האט געטראכט אזוי ווי אין מצרים מען גייט צוריק גיין צו מצרים איך ווייס נישט קען זיין אבער אבער איך טראכט אז עס איז נישט דער פשוט'ע פשט אבער פון יענע פסוק אבער ס'איז זיכער א פשט פון די פסוק אין דניאל וואס זאגט אז דער אייבערשטער און עגעין עס איז זיכער א משל ער האט נישט געטראכט אז דער אייבערשטער איז א קעניג מיט אלע זאכן באט אויב מען דעסקרייבט די אייבערשטער אויפן פירן די וועלט וויאזוי דעסקרייבט מען עס אזוי ווי א קעניג סאו מיינסט מען זאגן אז זאגן אז אז דער אייבערשטער געדענקט אלעס אז ער ווייסט וואס עס איז זאגן אז עס שטייט אין זיין ספר זאגן אז ער איז גוזר וואס גייט זיין נעקסטע יאר אדער בכלל איז ער שרייבט עס אריין אין די ספר החוקים, ספר הגעזעצן, אדער נישט חוקים, דיקריס, יא גזירות, און אזוי ווייטער, דאס איז זיכער די וועג וויאזוי די חזל טראכטן עגעין אין ראום, דעי אלסא ראוט אלל קיינדס אוו לעטערס און סטאף, ס'איז זיכער, שפעטער שוין זיכער געווען אין די זמן חזל, אבער ס'שוין געווען אין די פסוקים, און דאס איז. געבויט דער אבן עזרא און די אלע זאגן אז ביי משה רבינו אויך מספרך פשטות מיינט אזוי די מאוסט פשוטע פשט אז עס מיינט די די משל למלך כאילו משל למלך ביראקראטיק מלך און אזוי ווי עס זאגט קודם כל ביראקראסי איז נישט א גוטע זאך צווייטנס מלך איז נישט א גוטע זאך סאו כ'ווייס נישט אויב ס'איז א גוטע פשט ס'איז א גוטע פשט פאר פאר מענטשן וואס האבן אזוי געטראכט אבער נאט שור דעט דעטס די קארעקט דעטס א גוד טינג אדער דעטס וואט משה רבינו טאוט אקעי סאו על כל פנים דאס איז א זאך וואס שטייט אין די חומש אקעי. יא, איך מיין אז מספרך אשר כתבת, איך האב געזאגט איין שטארקע ריזען ווייל אשר כתבת, איז א זייער שטארקע ווארט, דערס אנלי טו טינגס דעט סעיס אין די תורה אשר כתבת, אשר כתבתי, האט די אייבערשטער געשריבן, יו נאו וואט דעי אר, רייט? און דאס. דאטס די אנלי טיימס. די אייבערשטער שרייבט נאר צוויי זאכן, עפעס א ספר אשר כתבת, ער זאגט נישט נאר מספרך, רייט, מספרך קען זאגן דעם ספר וואס ליגט דארט ביי די שמש וואס שרייבט אויף די אייבערשטער'ס פסקים ווער ס'זאל מי יחיה ומי ימות, אבער אשר כתבת? עגעין, קענסט זאגן נישט כתבת, צו ווי ס'זאל, מ'קען, מ'קען אריינקוועטשן אויב מ'וויל, באט איי טינק דעס איז א ווערי אימפארטענט דאגה, זיי האבן געלערנט אשר כתבתי, והתורה והמצוה אשר כתבתי, דעטס די אדער כתבת כתבתי, דעטס וואט ווי העוו, אשר כתבת אשר כתבתי.

איך ווייס נישט ווייל, איך מיין אז ס'מיינט נישט די משל למלך, עטליסט אין חזל קען עס מיינען דאס, אבער איך מיין נישט אז ס'מיינט אין די חומש דאס. אין דניאל מיינט עס זיכער דאס, איך זאג פסוקים אזוי. סאו וואט יו סעי מיענס. אה, סאו וואס מיינט דאס יא? איך טויש אהן. רשי האט א אנדערע פשט אז ס'מיינט פון די תורה, איים גאנע סקיפ דעט פשט. פאר נאו. דריטע פשט. יא, אזוי זאגט רשי. זייער אינטערעסאנטע פשט. ניין, ס'איז איך האב א וועג ווי ס'קען מאכן סענס. איטס ארעדי טען טען, איי האב טו דא סאמטינג אינטערעסטינג ענד דען גאו האום. סאו אזוי. איך וויל זאגן צוויי אנדערע, נאך צוויי זאכן, איך וויל דען קודם זאגן די אבן עזרא פשט, ס'איז נישט, אויך נישט די אמת'ע פשט. לאז זיין רבש"ע, איך זאג א קודם, וואס זאל איך זאגן, דו זאלסט זאגן צו ס'איז אמת. עניוועי, די אבן עזרא האט א זייער אינטערעסאנטע פשט, און איף יו האלט מיט מיט די רמב"ם דעט ווי לערנט לאסט וויק אר טו וויקס עגא, לאסט וויק האבן מיר גערעדט וועגן די הימל, וועסטו זעהן אז די רמב"ם האט געטראכט די זעלבע וועג ווי די אבן עזרא, מסתמא האט ער עס געטראפן דא, איז אנאדער וואן אוו די אינטערעסטינג טינגס דעט יו פיינד אוט. סאו דער אבן עזרא זאגט ער ברענגט קודם די פשט כ'האב געזאגט יעצט פון אז די עולם מיינט אז ס'מיינט די מלך זיצט און זאגט שרייבט ספרים אזוי ווי אחשורוש און ער ברענגט אפילו אזוי און לפי דעתי זאגט אבן עזרא דאס איז די פשט לפי דעתי זה לשון אבן עזרא לפי דעתי אבן עזרא פעידזש פייוו אויפן פסוק מחני נא מספרך אבן עזרא ווען ער רעדט ווי כ'האב געזאגט ווי איז די אבן עזרא אויף ראש השנה ס'איז אין פרשת כי תשא. און ביי די וועי יו נאו הי קליערלי מעקס דיס קאנעקשאן נישט נאר איך. דער אבן עזרא זאגט מחני און לפי דעתי שהספר דאס איז דא צוויי ווערזשענס פון אבן עזרא אין שמות באט איינע פון זיי שטייט אזוי לפי דעתי שהספר הוא הכתוב באצבע אלהים ושם מחנה אלהים והמשכיל יבין. ענק פארשטייען דאס שטייט? וועלכע ספר איז געשריבן באצבע אלהים? די לוחות? אוי טאטע זיסע. אין די לוחות איז דא מחנה אלהים?

דעטס די רמבם'ס מהלך אויף עקספלעינינג די לוחות. אה אה כ'גיי דאך שוין זאגן. איך וואס איך זאג צוויי אנדערע פשטים באט די רמבם'ס פשט איז אנדערש פון אבן עזר'ס פשט, כ'גיי דאס קודם זאגן די אבן עזר'ס פשט. באט אבן עזרא זיכער ווען ער זאגט אצבע אלהים טראכט ער זיכער פון ווייל א אצבע אזוי ווי איינער שרייבט, און ער מיינט זיכער די הימל וואס שטייט אויף דעם וואס שטייט אויף די הימל אז עס איז כתוב מעשה אצבעותיך. און דארט איז דא מחנה, וואס מיינט מחנה אלהים? די אייבערשטער'ס מחנה, זיינע מלאכים. וואס וואס זענען וואס וואס מיינט די מלאכים אין הימל? זאגט דער אבן עזרא אין די צווייטע מהדורה ער זאגט עס קלאר, ער זאגט איך האב שוין מפרש געווען אין ספר דניאל אז ספרין פתיחו דארט שכל הגזירות הם במערכת השמים. מערכת השמים מיינט די סטארס יא? די סטארס אר מעיבי די מלאכים ממונים אן די סטארס באט בעסיקלי די סטארס. און ממילא זאגט דער אבן עזרא אז די הימל ווי שרייבט די אייבערשטער וואס מיינט די אייבערשטער שרייבט? סאו דער אבן עזרא איז געווען א אסטראלאג. ער האט געזאגט אפאר כ'קען דיך זאגן אז ס'איז א אמת'דיגע זאך די אייבערשטער פאר ער טוט עניטינג, well not exactly before, maybe this is like the source of the nature of why things are like that but whatever it is, פאר ער טוט עפעס שרייבט ער, וויאזוי שרייבט ער עס? שרייבט עס אין א בוק? ער האט עפעס א בוק? ניין, ער שרייבט עס אויף די סטארס, דו ביסט א גוטע שטערן זעער קענסטו קוקן אויף ווען א מענטש איז געבוירן און פארשידענע די אלע חשבונות, וועסטו זען וואס גייט זיין, ס'שטייט געשריבן מיט די אייבערשטער'ס פען, מיט זיינע שטערנס, מיט זיינע מלאכים, זיין מחנה, זיינע שטערנס. דאס איז צבא שמים, צבא שמים איז עפען לענד אין תנ"ך סיי די שטערנס און סיי די מלאכים. יא, ויכלו השמים וואס שטייט אין פרשת בראשית וכל צבאם, וואס מיינט דאס? און זאגט ער, ממילא זעהסטו אז בעצם ס'איז אמת, די משל איז אמת אז די אייבערשטער זיצט אזוי ווי א קעניג וואס אין פראנט פון אים זיינע בוקס, אבער נישט סתם א משל אזוי ווי מ'דאכט זיך אזוי ווי א קעניג, ווייל די אייבערשטער איז טאקע אזוי, די אייבערשטער פירט אלעס. אבער ווי ער שרייבט זאכן, ס'האט א ס'דא א געוויסע אנדערע וועג, ס'דא א מהלך וויאזוי ס'קומט אן די גזירה פון די אייבישטער ביז אונז, עס ווערט געשריבן אין די אין די שטערנס, דאס איז ספרך אשר כתבת, משה רבינו זאגט מעק מיך אויס פון די שטערנס, אין אנדערע ווערטער, סטארט די פראסעס דער, ענד ממילא וועל איך שטארבן דא אויכעט, און אזוי ווייטער, דאס איז די ספר. סיבה מיינט ער צו זאגן? ער שרייבט די ערשטע סיבה און דאס ברענגט ווייטער? יא, עס איז סיי א סיבה און סיי א סימן, אין אנדערע ווערטער, דו ווילסט, אז דו ווילסט לערנען, אויב איינער וויל וויסן וואס גייט געשען די יאר דארף ער קוקן אין די שטערנס, רייט? ער האט געקענט אויספיגערן די סיבות? אוודאי. נאט די סיבות, וואס גייט זיין? מעיבי דעטס וואט קאוזד איט אלסא. האו עקזעקטלי ער אנדערסטענדס אסטראלאדזשי איז נאך א שאלה, באט זיכער אז ער איז געווען געגלייבט אין אסטראלאדזשי, ער גלייבט אז דאס וואס דו ביסט געבוירן אין א געוויסע צייט לויט א געוויסע שטערן, גייט מאכן אז דאס זאל געשען. ער זאגט ס'איז דא אמאל א יוצא מן הכלל, אויב איינער איז א צדיק, ס'קען געשען א נס, וואטעווער, ס'דא וועגן ארויס פון דעם, באט באופן כללי ארבעט די וועלט אזוי. זייער גוט, איז דאס איז די שמים, די אנדערע ווערטער די ספר, די אייבישטע ספר איז שמים, ס'דא א פסוק ונגלו כספר השמים, ס'איז א מדרש וואס מיינט נישט דאס די פסוק, אבער איך זאג ס'דא א רמז אין די פסוק אז די הימל איז זייער אזוי ווי א ספר, ישעי' נביא זאגט אז די הימל איז גאנא בי ראולד אפ לייק א סקראול, ונגלו כספר השמים. עניוועיס, דאס איז די אייבישטער ספר, און די רמב ם האט אויך מרמז געווען צו דאס, און געדענקן אין זיין פרק אויף די. לוחות, און אויך אין זיין פרק אויף די ספרים, געס וואט? די רמב ם האט געשריבן, כ'האב געזאגט אז ס'דא א פרק, אין פעידזש נײַן, אין מורה נבוכים חלק ב' פרק מ ז, פעידזש נײַן פון די בוקלעט, אין פרק מ ז האט די רמב ם געשריבן א גאנצע פרק אז מ'דארף פארשטיין די נביאים וואס זיי זאגן משלים, און די לעצטע פערעגרעף אויף די ערשטע קאלום אין די פעידזש שטייט אזוי, וכן צריך שיובן. אזוי דארפסטו פארשטיין, דא שטייט נפתחו השמים, הי גיווס א ליסט אוו פסוקים דעט יו העוו טו אנדערסטענד, וכן ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת, אמחנו מספרי, ימחו מספר חיים, סאו אל דיס פסוקים ווי נאו ביסיידס פון נפתחו השמים, כל זה על צד הדמוי, רייט עס א משל ס'איז א דמוי, לא שיש לו ספר לשם יתעלה שיכתוב בו וימחה, כמו שיחשבו ההמון, בהיותם בלתי משערים במקום ההשאלה, און רמב ם זאגט די מענטשן מיינען, ווי זיי מיינען זיי, זיי מיינען אז זיי לערנען די גמרא אין ראש השנה, זיי מיינען אז דער אייבערשטער האט א בוק, אקעי, אז דער אייבערשטער, ער מיינט, זיי מיינען אז דער אייבערשטער האט א בוק, און דארט שרייבט ער און ער מעקט, אזוי מיינען רוב מענטשן, ווייל זיי כאפן נישט, דער רמב ם זאגט איינע פון זיינע גרויסע זאכן איז מענטשן כאפן נישט אז א משל איז א משל, אז זיי כאפן נישט, אבער ווער ס'כאפט וועט וויסן אז ס'איז א דמוי, ס'איז אן אימעזש, אבער ער זאגט נישט וואס די נמשל איז, יא? אבער איין זאך וואס ער טוט זייער אינטערעסאנט, דאס איז איינע פון די רמב ם'ס מעידזשער טריקס, אז ער לייגט צאם פסוקים, סאו מספרך אשר כתבת, די קאנעקשאן פארשטיי איך, אבער וואס קומט אריין נפתחו השמים? ס'האט זיך געעפנט די הימל. קען זיין ס'האט צוטון מיט נאך די פריערדיגע זאך וואס שטייט און רעדט וועגן דלתי שמים. ס'קען אויכעט זיין. און ס'קען אויכעט זיין אז ער טראכט אז ספרך אשר כתבת מיט נפתחו השמים מיינט די זעלבע זאך. אזוי ווי דער אבן עזרא האט געטראכט אז די ספר, די אייבערשטער ספר איז די הימל. און דארט. ער זאגט נישט וואס ער מיינט. דער רמב ם האלט נישט פון אסטראלאגיע. איך ווייס ער זאגט נאר וואס ער מיינט נישט אבער וואס ער טוט איז, דאס טוט ער אסאך מאל, ער זאגט בפירוש די טריק אין איין פלאץ, אז דאס איז זיין טריק, אז ער לייגט צאם פסוקים וואס קאנעקטן אז די פסוק מיינט די זעלבע ווי יענע פסוק. און ער קען נישט אויסרעכענען? ניין. נישט אלעס דארף מען שרייבן בפירוש, ווייסט פארוואס? קוק אין די נעקסטע שטיקל דא. איך דארף אלעס זאגן? ביסט א טיפש. וואס איז שייך, איך האב דיר געזאגט אלעס איז א משל. אויך דאס איז א משל, אויך דאס. די רמב ם זאגט, די רמב ם האט געזאגט? ניין, די רמב ם האט נישט געזאגט. איך, דארפסט אליין אליינס טראכטן. עקזעקטלי. צדיק, איך האב דיר געזאגט, די רמב ם האט נישט געהאלטן אז יעדער איינער דארף וויסן וואס די רמב ם האט געזאגט. ווער ס'דארף וויסן וואס דער רמב ם האט געזאגט זאל נישט לערנען רמב ם, זאל לערנען ר' חמש רש ש, וואס איז שלעכט? דאס איז געמאכט פאר מענטשן וואס ווילן וויסן וואס דער רבי האט געזאגט. ווער ס'וויל פארשטיין אליינס קען לערנען אביסל רמב ם, אבער ער דארף נאכדעם טראכטן אליינס לויט די מהלכים וואס ער לערנט דיך אויס, נאכדעם קענסטו אליינס פארשטיין וואס איז דער משל און וואס איז דער נמשל און אזוי ווייטער, דארף נישט אלץ דער רמב ם זאל שטיין, פאר דעם דער גאנצער ויכוח וואס האט דער רמב ם עכט געזאגט, זאל מען מדייק זיין איז סטופיד, קאוז איף יו איף יו קעיר אבאוט וואט די רמב ם סעיס דען יו דאנט אנדערסטענד עניטינג. אקעי דאס איז א אנדערע זאך. באט די פוינט איז, איך ווייס נישט אפשר ביסטו גערעכט אז ס'האט נאר מיט די פריערדיגע שטיקלעך, באט ס'איז זיכער לייגט צוזאם סאם אוו די אלע פסוקים, און ס'איז זיכער אז ער מיינט ער זאגט דא אז די אז די ספרים זענען נישט זענען נאר משל, ער זאגט נישט וואס די נמשל איז. אבער איך זאג איך אז די נמשל איז, לויט די אבן עזרא, די נמשל איז די הימל און די שטערנס. און די רמבן, ביי די וועי די רמבן ברענגט די אבן עזרא און ער לערנט ער זאגט עס קלאר, רבינו בחיי ברענגט די אבן עזרא'ס פשט על דרך השכל,

אזוי זאגט דער אבן עזרא אין אפאר פלעצער. סאו ממילא, אין אנדערע ווערטער, דער אייבערשטער עפנט דעמאלטס א ספר. אין אנדערע ווערטער, דער הימל קומט אן צו א געוויסע שטערן, וואס דאס איז איינע פון דער אייבערשטער'ס ליינס פון ספרים, און דארט זענען דא ספר החיים און ספר המתים. דאס איז דער אבן עזרא'ס פשט, איי דינט מעיק עני אוו דיס אפ, איט סעיס בפירוש. שוין. יעצט. איך האב נישט געזאגט אז ס'מאכט סענס, איך זאג דיך וואס ער זאגט, ס'מאכט אסאך סענס. ס'קען זיין אסטראלעדזשי איז נישט אמת, אבער סענס מאכט עס. ס'קען זיין. די רמב ם מיענס מאר טינגס דען דעט, איך ווייס ווייל די רמב ם גלייבט נישט אין אסטראלעדזשי, באט ס'איז א האט עפעס צו טוהן מיט וואס ער מיינט. איך האב שוין געזאגט לעצטע וואך. ונגולו כספר השמים, קוק עס נאך, אין ספר ישעיה, איינע פון זיינע נבואות ווי די וועלט גייט זיך טשעינדזשן.

כ'געדענק שוין נישט וואס די אנדערע פשט איז. עניוועיס, ס'איז דא נאך א פשט, און די אנדערע פשט איז, די רלבג זאגט די פשט, און דאס איז די אמת'דיגע פשט וואס די רמב ם מיינט, אויך די הימל ספעשעלי, באט אז ס'מיינט די גאנצע וועלט, האבן שוין געלערנט וועגן דעם, אז דער אייבערשטער האט גערעדט און ס'איז געווארן די וועלט, עס מיינט אויך ס'איז א משל, אבער שרייבן איז בעיסיקלי די זעלבע זאך ווי רעדן, דזשאסט טו בי ווערי קלעיר, צו זאגן אז דער אייבערשטער האט גערעדט און ס'איז געווארן א וועלט, איז א אנדערע וועג פון זאגן אז דער אייבערשטער האט געשריבן, און די וועלט איז די אייבערשטער'ס ספר וואס ער האט געשריבן, געזאגט, זיינע ווערטער זענען געווארן די וועלט, אדער זיין ער האט געזאגט אז עס איז געווארן די וועלט, ס'איז אלץ די זעלבע זאך, ס'מיינט ברצונו, ס'מיינט די קאוסט, און ס'מיינט אבער צוויי וויכטיגע זאכן וואס דער רלבג זאגט, ס'מיינט אז די וועלט זאגט אונז וועגן דער אייבערשטער, און ס'מיינט אויך אז אונז קענען עס פארשטיין, עס איז דא א חכמה, אזוי ווי א ספר איז א ספר, איז א האט א קאנטענט, ס'האט א האט א געוויסע אינטעלעקשועל קאנטענט, ס'איז נישט קיין זאך סתם וואס א מאווי, ס'איז א ספר, און ממילא די זעלבע זאך אז דאס וואס די וואס די אייבערשטער האט א ספר, די פשט אז די וועלט סיי אז די וועלט. ווייזט אויף אים, ס'הייסט אז מ'קען פראוון פון די וועלט אז ס'דא א גאט, אדער מ'קען זעהן פון די וועלט וואס אונז וואס אונז ווייסן וועגן גאט ווייסן אונז פון די וועלט עטליסט, און צווייטנס אז דאס קענען אונז פארשטיין אז דאס איז דא א תוכן של חכמה אין דעם, דאס הייסט א ספר, א ספר הייסט הייסט געווענטליך, כ'האב נישט אלע ספרים, באט עטליסט סאם קיינד אוו לאגיק, סאם קיינד אוו לאגוס, סאם קיינד אוו ארדער איז איז דא אין א ספר. יעצט וועסטו פארשטיין, הער אויס א פשט, יעצט וועסטו פארשטיין אזוי, אז וואס איז די תורה, וואס איז די תורה, איך גיי ענדיגן נאר מיט דעם, וואס איז די תורה, די תורה איז די אייבערשטער'ס ספר, יא, זאגט דער רמב ם געזאגט אין פירוש המשנה, די אייבערשטע וואס איז געשריבן אש שחורה על גבי אש לבנה, יא, וואס איז דער משל פון אש שחורה על גבי אש לבנה, ענק ווייסן, רייט? חסד און גבורה, ווייסט נישט? ניין איך ווייס נישט. יעצט ווייסטו. אקעי, איך האב יעצט געזאגט אז דו ווייסט. וואס מאכט מען מיט חסד וגבורה? אה, ס'איז זייער פשוט, צדיקים נכתבין לחיים, דאס הייסט חסד, רשעים נכתבין בספר המות, דאס הייסט מות. אין אנדערע ווערטער, ס'איז דא, דער רמבם איז מסביר דאס אין מורה נבוכים, כ ד פרק ע"ה, ס'איז דא אין די וועלט אסאך זאכן, די אייבערשטער, משה רבנו האט געוואלט פארשטיין די אייבערשטער, געוואלט שרייבן א תורה, וויאזוי שרייבט מען א תורה ווען מען קאפיעט עס פון די אייבערשטער'ס תורה, יא, מען דארף עס אראפברענגען פון די תורה וואס די אייבערשטער האט געשריבן, איידער וועט מען דארפן פארשטיין די וועלט, יעצט די וועלט איז זייער גרויס, זייער גוט. אבער איינע וויכטיגע, די וויכטיגסטע זאך, די וויכטיגסטע, די מעין, די פארט פון די וועלט פון די אייבישטער וואס אונז רופן בעיקר תורה, אלעס איז תורה, אבער דער עיקר פארט איז וואס איז נוגע צו הנהגה פון הנהגת בני אדם, רייט? מענטשן דארפן זיך וויסן ווי אזוי צו פירן, ווי זיך, ווי איך, איך זאל זיך פירן מיט אנדערע, ווי אזוי א מלך זאל זיך, דער מנהיג משה זאל זיך פירן מיט די מענטשן, ווי אזוי א מענטש, ווי אזוי דער אייבישטער'ס הנהגה מיט מענטשן ארבעט, בקיצור, דער מענטשליכער פארט פון די וועלט, איטס רעלעווענט טו אס, כ'זאג נישט אז ס'איז די וויכטיגסטע פארט בעצם, באט ס'איז נוגע צו אונז, מילא ווען אונז, דאס וואס תורה, די חילוק פון תורה און חכמה בעצם איז נאר דאס.

טו העלפ טעיק קער אוו עוועריוואן עלס, דעטס אלזא א ביג טינג, דעטס די הארדעסט פארט, ביקאוז צדיקים ורשעים געבט מען זיך גאנץ גוט אן עצה, מיט די נארמאלע מענטשן, עס איז צרות מיט זיי. על כל פנים די בינונים, עס דארפן צען ימי תשובה, די כאפסט? א צדיק איין טאג, א רשע איין טאג, איטס ווערי קלער, א בינוני צען טעג, כולי האי ואולי, יעדע יאר נאכאמאל. ער ווייסט דאך אליין נישט וואס טוט זיך מיט זיך, דעטס וואי די האול תורה איז פאר בינונים. ועל כל פנים. דאס איז די גאנצע כל התורה כולה איז דריי זאכן, צדיקים בינונים רשעים, אר צדיקים און רשעים און דען ווי עד בינונים דעט עקשעלי מעיק, אר די ריעל ווארלד, קאוז צדיקים און רשעים אר דזשאסט טיארעטיקל קאנסטראקטס, הוז עווער פאונד א צדיק אר א רשע? איך קען נישט עני צדיקים אדער רשעים, כ'קען בינונים וואס סאמטיימס זענען צדיקים, אדער בינונים וואס סאמטיימס זענען רשעים, אה, ס'דא צוויי דריי רשעים אויף די וועלט וואס כ'האב געטראפן שוין, באט. וואטעווער, יא, מאכט זיך אמאל א רשע, באט ס'איז א רעיר טינג. צו טרעפן א רשע איז אזוי רעיר ווי צו טרעפן א צדיק, א רשע גמור, יא, רעדט דאך איינער איז רע, א מיעוט, און די אלע זאכן. ועל כל פנים, די כל התורה כולה איז צדיקים בינונים רשעים. אין אנדערע ווערטער, די הנהגה פון די אייבערשטער צדיקים בינונים רשעים, אדער וואס אונז רופן חסד גבורה תפארת, זעלבע זאך, דין, חסד, מידת הרחמים, דין איז עונש לכאורה, דאס הייסט מידת הדין, און וואס מען טוט מיט די בינונים, דאס הייסט מידת הרחמים, דאס איז מען ווארט, מען דרייט, מען, יא, תפארת הייסט רחמים, אדער משפט אין קבלה ספרים. חסד דין רחמים רופן זיי עס. חסד גבורה תפארת, אין די אולד ספרים יוזד טו בי קאלד חסד דין רחמים. יא עקזעקטלי, אדער די רחמים, די בינונים האט מען רחמנות, מען איז זיי מוחל און מען דרייט זיך מיט זיי, מגלגלין עמו, מען מוטשעט זיך, בקיצור דאס הייסט רחמים, רחמים מיינט פעישענס, ביי די וועי, די מעין טינג, פעישענס. מען האט נערוון פאר זיי, יעדע יאר נאכאמאל און מען רעדט און מען טרייט און מען האפט אז עפעס זאל ארויסקומען. דער רמב"ם זאגט אז דאס דארף זיך א רבי לערנען, יא האט מען געזאגט דאס? יעדע פאר רבי זאגט אז יעדע רבי דארף דאס לערנען, דעם צוועלף מאל אזויפיל רחמים, מאוסטלי איז פאר די בינונים, אגעין פאר די צדיק איז חסד דאס איז גענוג, אבער פאר די אלע אנדערע מענטשן אינצווישן דארף מען נושא עון זיין און מען דארף פוקד, דארף טון די אלע זאכן, דאס איז מידת הרחמים, סאו קומט אויס אז די גאנצע תורה, דאס וואס שטייט אין שלשה ספרים נפתחים מיינט בעצם מתן תורה. ווערט געעפנט דארט וואס איז די גאנצע תורה דריי ספרים, קענסט עס רופן דריי ספרים, קענסט עס רופן איין ספר וואס האט דריי פארטס, דאזענט מעטער, ס'איז דריי ספרים וואס זאגט אז ס'איז דא צדיקים ס'איז דא בינונים ס'איז דא רשעים וויאזוי מ'פירט זיך מיט אלע פון זיי, און די עיקר אריכות איז וואס צו טון מיט די בינונים, וועגן דעם האבן זיי עשרת ימי תשובה, און אפשר ווען כ'וועל קומען נעקסטע וואך כ'וועל ענק זאגן וואס צו טון מיט די בינונים אפשר נישט, שוין.